אין א הומאריסטיש פעליעטאניסטישן נוסח, מיר האבן די רעדע ערשט לעצטנס באקומען אין אריגינאל ווי זי איז אויפגענומען געווארן אין שטאקהאלם דעם אכטן דעצעמבער ס'פארגאנגענע יאר, מיר הערן איצט. מען פרעגט מיך אפט פארוואס שרייבסטו אידיש, און איך וויל פרואוון געבן אויף דער פראגע אן ענטפער. מיין ענטפער וועט זיין א אידישליכער,

א חכם פון דער מה נשתנה, א משה קאפויער, א חכם בלילה, א יאלד אין א קאפעלוש, אן איבערגעדרייט שלעסל, א שוטה בן פיקהאלץ, א מויד מיט א כתב, א אידענע מיט אן אוירינגל. מיט א צייט צוריק איז געקומען צו מיר אַן איבערזעצער, אינגאַנצן אַ צעטומלטער, אינגאַנצן אַ פֿאַרשוויצטער. וואָס איז דער מער? פֿרעג איך אים. זאָגט ער, ווי זעצט מען דאָס איבער פֿון, פֿון ייִדיש אויף ענגליש, אַ ווייכער מענטש, אַ דימענט. אין אַלע שפּראַכן איז אַ דימענט איז א דימענט הארט, אבער אין אידיש איז א דימענט ווייך. קען מען זאגן אין ענגליש soft like a diamond? אדער זאל איך שרייבן soft like a Jewish diamond? יענע וואס ציילן ווערטער פארזיכערן מיך אז ענגליש איז די רייכסטע שפראך אין דער וועלט. די נייעסטע וועבסטער דיקשאנערי, די וועבסטער ווערטערבוך, האט שוין דריי פערטל מיליאן ווערטער. אבער איך בין געבליבן ביי דער איבערצייגונג אז יידיש איז די רייכסטע שפראך אין דער וועלט, נישט אין טעכנאלאגיע, נאר אין ווערטער וואס גיבן איבער כאראקטער און פערזענליכקייט. נעמט אזא ווארט ווי ארעמאן, וואס קען מען זאגן אויף ענגליש וועגן אן ארעמאן? מען קען זאגן א poor man, א pauper, א beggar, א panhandler, דערמיט שעפט מען אויס דאס גאנצע ביסל ארעמקייט אויף ענגליש. אבער אויף אידיש קען מען זאגן אן ארעמאן, אן אביון, א קבצן, א דלפון.

און ער טוט דערביי א ווינק מיט אן אויג, ווייסט מען אויך אז ער האט נישט צו עסן. איר קענט זאגן וועגן אן ארעמאן ווייטער, ער איז א יורד, א געפאלענער, א געבראכענער, אן אפגעפארענער, ער קייט די ערד. ער לייגט די ציין אין בייטל, ער מאטערט זיך מיטן טויט, ער פעכניעט אויפן פיסק, ער האט פארגעסן דעם טעם פון א גראשן, ער גייט ארום מיט אן אויסגעשטעקטע צינג, ער שלינגט עס שפייעכץ, ער חלש'ט פאר א ביסן, און אידן וועלן וויסן גענוי אז ער האט נישט קיין פרנסה. אויב איר ווילט זיין אינגאנצן פיוער קענט איר זאגן איינפאך ער פייגערט דרײַ מאל א טאג פאר הונגער. אדער גאר פשוט, ער האט נישט קיין גראשן ביי די נשמה. אין אייניגע שטעטלעך אז מען וויל באצייכענען אן ארעמאן זאגט מען נאקעט ווי א טערק. פארוואס א טערק איז מער נאקעט פון אנדערע ווייס איך נישט. אבער עס איז דאס זעלבע ווי איר זאלט זאגן עס גייט אים שלים שלימזל. מיט די פּיטער אַראָפּ, װי אַ רשע אױף יענער װעלט, װי אַ צדיק אױף דער װעלט. ס'נאָגט אים אונטערן לעפֿעלע. ער דאַרף אָנקומען צו קצבֿה. ס'איז אנקת מסלדיך. די נשמה הענגט אים אױפֿן שפּיץ נאָז. ער גײט-אױס װי אַ ליכט. דער סך-הכּל איז. אז ער פארדינט וואסער אויף קאשע און ס'איז ביי אים א גאנץ יאהר פסח, ער האט נישט קיין שטיקל ברויט. אין דער ליטערארישער קיבעצארניע אויף איסט בראדוועי נעבן פארווערד איז געווען א פאעט. און ווען ער האט געוואלט זאגן וועגן אן אנדער פאעט אז ער איז אן ארעמאן, פלעגט ער זאגן, פארמאגן זאלן מיר עס ביידע, וויפיל עס פעלט אים צו פינף דאלער. מען דארף זיין, זאג איך, משוגע אויסצובייטן אזא רייכע שפראך ווי אידיש אויף ענגליש. און אז מען רעדט שוין וועגן משוגע, לאמיר טאקע זעהן ווער ס'איז רייכער אין משוגעת, ענגליש אדער אידיש. אין ענגליש אז מ'וויל זאגן אז עמעץ איז משוגע זאגט מען הי איז קרעיזי אר אינסעין. אחוץ דעם זענען דא א גאנצע רייע טעכנישע ווערטער ווי פאראנויאיק, סכיזאפרעניק. ווערטער וואס האבן נישט קיין אידישן טעם. אויב מען וויל שוין זאגן אויף ענגליש א ווארט וואס האט יא א אידישן טעם זאגט מען הי'ז משוגע. איצט לאמיר זעהן וואס מען באקומט איז מיט א משוגענעם. אויף אידיש. א משוגענער אויף אידיש איז משוגע, מטורף, חסר דעה, עובר בטל, צעדרייט, צערודערט, נישט ביים זינען, מבולבל, פארריקט, צעמישט, נישט ביים שכל, נישט ביי די קלארע געדאנקען, וואנזיניג, שוואכזיניג,

א משוגענער הונט, א צוטראגענער מלאך, א פארדרייטער שעפס, איינער וואס ווייסט נישט אויף וואסער וועלט ער איז, א מענטש וואס ווייסט נישט אז די מאמע האט אים געהאט, נישט קיין היגער, גייסטיג קראנק, א בארופענער.

ווען עס קומט צו אויטאמאבילן, עראפלאנען, מאשינען פון אלערליי סארטן, איז אידיש אויף צרות. אבער וואו שטייט עס געשריבן אז א אידישיסט דארף טרייבן א קאר? ווער לאזט אים נישט פארן מיט די סאבוועי? אידיש איז א. איז א טאלעראנטע שפראך. דער פרינציפ פון אידיש איז א קאמוניסטישער, דאס וואס איז מיין איז מיין, און דאס וואס איז דיין איז אויך מיין. אזוי אז אין ערגסטן פאל באנוצט מען זיך מיט ענגליש, מיט פויליש, מיט רוסיש, וואס עס לאזט זיך. איך קען א פארברענטן אידישיסט וואס האט א קאר, און יעדן מאנטאג און דאנערשטאג ווערט די קאר ביי אים צובראכן. ער האט א גאראזש וואו עס ארבעט א צווייטער אידישיסט, און ווען די קאר ווערט צובראכן שלעפט ער זי אוועק צום אידישיסטישן מעכאניק, און זיי רעדן צווישן זיך טעכנישע ווערטער, נישט אויף אידיש נאר אויף אידישיסטיש. ער זאגט צום מעכאניק. משה שמערל, דער אויטאמאביל מיינער איז נישט פאר דיר געדאכט, נישט מיט אלעמען. וואס פעלט אים? אה, דער מאטאר הוסט אונטער, דער קילער שוויצט, דער אויסגלייכער איז קרום, די לאמפן לייכטן נישט. דאס רעדל דרייט זיך נישט. דער קירבער קירבעט נישט. דער צינדער צינדט זיך נישט אן. דער האנט-הייבער פארהאקט זיך. דער פוס-הייבער ליגט איינגעלייגט. די לופט-רערן זענען פארשטאפט. דער טרעטער לאזט זיך נישט טרעטן. די שמיר אינסטאלאציע שמירט נישט, און אז מען שמירט נישט פארט מען נישט. דער אייל פילטער רינט, דער גאז מעסטער איז צוחישט, דער גיך מעסטער איז אונטערשטעליג, דער שויב ווישער ווישט נישט, די גומי שיך זענען געלעכערט, כ'וויל פארן קיין בויבעריק. פאר איך אוועק א יעהופעץ. חיים ברוך, ענטפערט דער מעכאניק, וואס טויג דיר אזא שברי כלי? דאס אלץ צו פארריכטן וועט דיך אפקאסטן אן אוצר, און דער אויטאמאביל וועט ווערט זיין א זעץ אין דר'ערד. וואס איז דיין עצה? מיין עצה איז, קויף דיר א נייע קאטארינקע און ווער פטור פון דער אלטער מאכערייקע. אונזער אידישיסט וואלט שוין לאנג געקויפט א נייע קאטארינקע, אבער ער האט מורא אז ער וועט פארגעסן זיין אידישיסטיש לשון. יא, מיט טעכנישע ווערטער איז אביסל שווערליך אין אידיש, אבער מען טוט זיך אן עצה,